ברוכים הבאים טייערע אידן צו גוט געלט נאמבער זעקס- דרײַ און זעכציק, נישט זעקס און דרײַסיק נאר דרײַ און זעכציק, מיט ר' חיים עקשטיין, שלום עליכם חיים. עליכם שלום הרב פנחס וואס מאכסטו? ברוך השם, סאו חיים, אין גוט געלט נאמבער צוויי און זעכציק, האסטו מסביר געווען וועגן די עס ענד פי פייוו הונדערט און האסט ארום גערעדט דאס אלס כ'מיין עס איז דערמאנט אזוי איז משמע אויך פון דעם שואל ומשיב איך גיי יעצט אויפברענגען אז די עס ענד פי פייוו הונדערט איז א זיכערע סעיף אינוועסטמענט יא? איך ווייס נישט צו דאס איז די ווערטער וואס איך האב געזאגט, נעקסט טיים הער עס אויס פארדעם. אקעי, סאו אזוי האט יענער פארשטאנען.
כ'האב נישט געזאגט אז ס'איז א זיכערע סעיף אינוועסטמענט, כ'האב געזאגט אז אז ס'איז זייער א קאנסערוועטיוו מהלך, מ'דארף זיך ארייננעמען גוט אין קאפ די חילוק פון סעיף און קאנסערוועטיוו. אקעי. סעיף מיינט אז עט ליעסט וויאזוי מענטשן קוקן עס אן אז מ'קען נישט גיין ראנג, ס'איז גאראנטירט, ס'הייסט אזוי ווי לאמיר אננעמען א באנק אקאונט, ס'איז סעיף, מ'ווייסט אז מיין געלט איז דארט. קאנסערוועטיוו מיינט אז ס'איז מער, ס'איז מער אויסגערעכנט.
ווייניגער געשפרינגען.
ווייניגער געשפרינגען, יא. זעץ דיך אריין אין א קאר און דו גייסט פאלאוען די ספיד לימיט, און דו גייסט אנטון סיט בעלטס, און דו גייסט זען א שיכור'ע דרייווער וועסטו שטיין ווייט פון אים און דו גייסט קיינעם נישט אריינקאטן, קען איך זאגן ביסט א קאנסערוועטיוו דרייווער. זאל איך זאגן אז ס'איז גאראנטירט אז ס'גייט גארנישט געשען? ניין ס'איז נישט גאראנטירט, טראכט אריין, רוב עקסידענטס מיין איך געשעהן סטאטיסטיקלי מיט הונדערט פֿופֿציק יעריגע מענטשן וואס זיי דרייוון אנדער די ספיד לימיט און זענען. דאס איז צוויי הונדערט פראצענט אזוי?
נישט מיט איין סיט בעלט נאר פֿופֿציק סיט בעלטס אנגעטוהן, סאו ס'איז נישט גאראנטירט באט קענסטו זאגן אז ס'איז קאנסערוועטיוו, יו פאלאו די לאו, דו טוסט וואס דו דארפסט, דו קוקסט איבעראל, ווייסט פאר דו קראסט אריבער די גאס קוקסטו נישט אין סעלפאן, איז דא שטארקע טשענסעס אז דו גייסט עס מאכן סעיפלי צו די אנדערע זייט גאס.
אקעי פיין, סאו. לאמיר רעדן אז יענער האט פארשטאנען, יענער האט פארשטאנען, לאמיר זאגן די טעות מן הסתם געווען מיינס, יענער האט פארשטאנען אז ווען אז דו האסט געזאגט די עס ענד פי פייוו הונדערט איז א זייער, יא, איז א קאנזערוועטיוו אינוועסטמענט, סאו יענעמ'ס שאלה איז, פארוואס זאל ער נישט אינוועסטן ענדערש אין מיוטשעל פאנדס, וואס דאס ווערט מענעדזשד, קעיר גענומען פון, דורך פראפעשענעלס אויף א פראפעשענעלן אופן? צו יענץ איז נישט קיין בעסערע אינוועסטמענט?
ס'ווערט קעיר גענומען פון פראפעשענעלס, ווארשיינליך לייגט ער צו, פארשטיי איך, אז דעמאלטס קענסטו האבן מער אפערטוניטי צו קענען אינוועסטן אין גראוט פאר ביגער גראוט און סטאקס. מיינט א גרעסערע ריטערן? סעיפלי.
מיינט מער געלט.
קענסט מאכן מער געלט ווייל אויב דו גייסט אין די עס ענד פי פייוו הונדערט איז די הנחה אז ער גייט נאר קענען גיין אין די גרויסע קאמפאניס וואס האבן נישט אזוי אסאך אפערטוניטי פון גראוט. סאו גיי אריין אין א מיוטשעל פאנד און דארטן האסטו מער גראוט אפערטוניטיס, און דארפסטו נישט גיין צו די, לאמיר עס אנרופן, צו די לאוזי סטעיבל עס ענד פי פייוו הונדערט וואס איז טאקע מער סעיף אין זיינע ווערטער אבער ס'איז ווייניגער, אבער ס'איז ווייניגער אפערטוניטי. דאס פארשטיי איך איז די קוועשאן. אקעי, יא. אקעי, סאו קודם לאמיר צונעמען אפאר זאכן וואס איך פארשטיי אז ס'פעלט אויס פאר די הבנה פון פון די גאנצע סאבדזשעקט, מען דארף פארשטיין די חילוק, וואס איז די חילוק פון א ETF מיט א מיוטשעל פאנד, ווייל די די שואל האט געפרעגט פארוואס זאל איך אריינלייגן די געלט אין SPY, SPY איז א ETF, אקעי, וואס איז די חילוק פון א ETF מיט א מיוטשעל פאנד טו בעגין וויט, איינמאל דו וועסט דאס פארשטיין וועל איך האבן פאר דיך אינטערעסאנטע נייעס. אז צו האבן מער אפערטוניטי פאר גראוט איז די נעים אוו די געים נישט מיוטשעל פאנדס פראפעשענעלי מענעדזשט נאר ס'קען פונקט אזוי זיין א אנדערע אי טי עף וואס די אי טי עף האט מער אפערטוניטי פאר גראוט אויב איז דאס וואס דו זוכסט אויב דו זוכסט מער קאנסערוועטיוו אדער מער עס ענד פי פייוו הונדערט סטאקס דעמאלטס גייסטו צו די עס פי וויי באט דאס איז נישט קיין דיין הנחה פון פון פון אפערטוניטי פאר גראוט ליגט אין מיוטשעל פאנד

און וויאזוי א מיוטשעל פאנד ארבעט, אקעי, סאו א ETF, וואס מיינט א ETF קודם בכלל? אקעי, סאו א ETF איז א עקסטשעינדזש טרעידעד פאנד, סאו בעסיקלי וואס דאס איז איז, ס'איז א פאנד, אקעי, נעם אוועק די ווארט מיוטשעל, ווייל ס'איז נישט קיין מיוטשעל פאנד, באט ס'איז א פאנד, די פאנד קויפט שעירס אין א, אין א בעסקעט פון. שעירס וואס די פאנד איז געמאכט געווארן פאר דאס צו טון. למשל, לאמיר זאגן אז דו האסט א פאנד וואס איז געמאכט געווארן צו קויפן וואן טו פאר פעמילי האוזעס. אקעי? א סינגל פעמילי הויז, צוויי פעמילי הויז, דריי פעמילי הויז, פיר פעמילי הויז. דעטס איט, נישט מער פון דעם. מאכסט א פאנד. די פאנד רעיזט לאמיר זאגן הונדערט מיליאן דאלער. וואס גייט די פאנד טון מיט די הונדערט מיליאן דאלער? קויפן הייזער וואן טו פאר פעמיליס.
אקעי, סאו יעדער וואס אינוועסט אין די פאנד. יעדער וואס אינוועסט אין די פאנד אונט א חלק פון די פון די הייזער אין די פארטפאליאו יא. די באנטש הייזער וואס די פאנד האט געקויפט. יא, סאו לאמיר זאגן דו פנחס האסט א יאר צוריק געמאכט אזא פאנד, האסט גערעיזט הונדערט מיליאן דאלער, פון וואו האסטו גערעיזט הונדערט מיליאן דאלער?
פון דיר.
איך האב נאר געגעבן פופציג. די איבריגע פופציג, סאו האסט צוזאמגעשטעלט פרענדס, פעמילי, מענטשן וואס קענען דיך, פרענדס אוו פרענדס, מחותנים, די נעיבערס פון די מחותנים, די מחותנ'סטעס פון די מחותנים, סאו האסט צוזאמגעשטעלט הונדערט מיליאן דאלער, גיי ווייס וויאזוי. ביסט געגאנגען האסט גענומען די הונדערט מיליאן דאלער, וואס האסטו געטון מיט עס? כ'האב געקויפט אסאך. האסט אפגעקויפט אסאך דירות, וואן טו פאר פעמילי דירות, יעצט. קום איך פרעגן איינעם, זאג מיר די פאנד פון פנחס גלויבער ס'הייסט פי דזשי סינגל דופלעקס קוואדרופל
פאנד,
וואס טוט עס? זאג איך אים, וואס הייסט וואס ס'טוט? לאמיר עס גיין אויפקוקן, ס'קויפט, טשעקן אין די קאמא וואסער סעקשאן, ס'קויפט, ס'האט געקויפט, ס'האט א פארטפאליאו פון וואן טו פאור פעמילי הייזער. אקעי? דאס איז געווען א יאר צוריק, וויפיל איז היינט דיין פאנד ווערט? איי האוו נאו איידיע, ס'איז אריינגעקומען רענטן די יאר, ס'איז געווען עקספענסעס די יאר, ס'איז געווען א פי, א מענעדזשמענט פי, דארפסט דאך אויך האבן פון ווי אן טאפ צו מאכן, ס'איז, ס'איז געווען א, א, א, א גראוט, אפרישיעישן, אויב די מארקעט איז ארויפגעגאנגען איז די פאנד ארויפגעגאנגען, פיין, סאו דאס איז יעצט, איך האב דאך אינוועסטעד דארטן, יא, לאמיר נישט רעדן וויפיל, באט כ'האב דאך אינוועסטעד אסאך געלט אין דיין פאנד, ס'האט געקויפט הייזער, ס'קויפט נישט ווייטער הייזער, ס'האט געקויפט איינמאל פאר אלעמאל די אלע הייזער, און איך האב אפגעמאכט, איך וויל ארויסגיין, איך דארף מיין געלט, וואס טו איך? וויאזוי באקום איך מיין געלט? אקעי, סאו, כ'גיי נישט קאלן דיך, האלא, כ'דארף צוריק מיין געלט, גיי פארקויף אפאר הייזער, וואס גיי איך טון? איך גיי גיין צו די סעקאנדערי מארקעט, וואס דאס איז היינט צוטאגס די סטאק מארקעט, און איך גיי זאגן, איך האב דא שעירס פון פי דזשי וואן סיקס פאר קוואדרופלעקס, כ'דענק שוין נישט די נאמען, איך וויל פארקויפן מיינע שעירס, אקעי וויפיל איז עס ווערט? אה, ס'האלט אין איין פלאקטשועיטן די וועליו לויט וויפיל די וועליו פון די הייזער איז, און לויט וויפיל געלט ס'קומט אריין פון די רענט, און לויט די גאנצע זאך, יעדע מינוט פלאקטשועיט עס, און אויך לויט וויפיל מענטשן זענען גרייט צו באצאלן פאר דעם,

וואס מאכט עס אן ETF? סאו די פעקט אז איך קען אריינגיין און ארויסגיין ווען איך וויל, איך דארף דיך נישט קאלן, איך דארף דיך נישט בעטן גארנישט, איך האב מיט דיר גארנישט. ווייל מ'עמיר רעדן פון מיוטשעל פאנדס, באט איך רעד יעצט פון די ETF. ס'איז צוויי זאכן וואס איך האב דא, צוויי פעקטס. פעקט נאמבער וואן, איך קען אריינגיין און ארויסגיין ווען איך וויל. אקעי. קיינער קען מיר נישט זאגן וואס צו טון. ס'איז דא א מארקעט, א סעקאנדערי מארקעט. ס'איז דא א שעיר וועליו, די וועליו פון די שעיר ווערט אפגעמאכט דורך די שעיר האלדערס, דורך די בייערס, ווער ס'וויל עס קויפן, וויפיל ער גרייט צו באצאלן פאר עס, ס'איז א עפישענט מארקעט, ס'טרעידט זיך, אקעי, איך קען אריין גיין ווען איך וויל, איך קען ארויס גיין ווען איך וויל, אין א מאמענט נאוטעס, עז לאנג עז די מארקעט איז אפן, קען איך אריין גיין און ארויס גיין, דאס איז איינס, אז איך קען אריין און ארויס ווען איך וויל. יא, די צווייטע זאך איז, כ'ווייס הונדערט פראצענט וואס דאס איז. קענסט נישט טוען עפעס אנדערש.
וואס די פאנד טוט. וואס די פאנד טוט. וואן טו פאר פעמילי הייזער. מען קען נישט עפעס אנדערש. יעצט אויב וויל איך צולייגן למשל אז ס'קויפט וואן טו פאר פעמילי הייזער אין ניו יארק סיטי. אקעי ביסטו אסאך מער ספעסיפיק. אויב דו זאגסט דווקא וואן טו פאר פעמילי הייזער אין די איסט קאוסט. אקעי, ביסטו ספעסיפיק צו דעם, אדער אין אזעלכע אין אזעלכע נעיבערהודס, נאר וואן טו פאר פעמילי הייזער וואס זענען וויטין טרי ענד א האלף מינוטס וואקינג דיסטענס צו א שול וואס עס דאווענען כאטשיק טויזנט מענטשן, אקעי? ס'איז מורא'דיג ספעסיפיק. דו ווייסט פונקטליך וואס די ETF טוט?

אהה. פארשטייסט? סאו דאס איז מיין פוינט אז ווען דו ווילסט האבן מער גראוט ווי די עס ענד פי פֿינף הונדערט איז די ענפער פאר דעם נישט א מיוטשעל פאנד, די ענפער איז א אנדערע אי טי עף וואס ס'אינוועסט מער אין גראוט סטאק. אבער דארפסט נאר וויסן ווי דו גייסט אליין ווייל דו האסט נישט דעם מיוטשעל פאנד מענעדזשער וואס גייט דיר עס אפמאכן.
אקעי. ביי די ETF האסטו נישט די, ביי מיוטשעל פאנד האב איך א מענעדזשער וואס איז אלעס מחליט. ביי מיוטשעל פאנד האסטו א מענעדזשער וואס מאכט אפ וויפיל צו לייגן, אבער אפילו די מיוטשעל פאנד האט אויך א גאול וואסערע מיני סטאקס ער גייט אינוועסטן. לאמיר איבערגיין צו מיוטשעל פאנדס מיין איך, כדי איך וויל נישט צומישט ווערן, זאל מען קלאר פארשטיין די חילוק. יא. דו האסט ביז יעצט מסביר געווען ETF, אזוי צוויי נקודות, איינס אז ס'איז, איך קען אריינגיין און ארויסגיין, ליקווידיטי, און די צווייטע נקודה איז געווען אז ס'איז זייער ספעסיפיק וואס די ETF טוט.
יא. ס'האט קלארע כללים.
יא. די מיוטשעל פאנד קען אויך זיין זייער ספעסיפיק וואס די מיוטשעל פאנד טוט. עס זוכט מער גראוט, עס זוכט מער סטעביליטי, עס זוכט מער קאנסערוועטיוו, מער סעיפטי, ס'איז אויכעט ספעסיפיק, אבער דארט איז דא א מענעדזשער. יעצט וואס די מענעדזשער'ס דזשאב איז, איז כסדר אפצומאכן וויפיל פערצענט פון די געלט וויל איך לייגן אין אזא סטאק, וויפיל פערצענט פון די געלט וויל איך לייגן אין אזא סטאק.

יעדע מינוט ווען דו ווילסט, יעדע מאל, יעדן טאג ווערט אפגעמאכט די וועליו פון די מיוטשעל פאנד עז אף יעסטערדעי פאר אקלאק פי עם. אה, ס'איז נישט דא די שפרינגן אויף די מינוט, ארויף אראפ, אהא.
יא, און ווען דו זאגסט היינט אז דו ווילסט ארויסגיין, די פרייז וואס דו גייסט באקומען איז די פרייז וואס ס'גייט זיין באלד פיר אזייגער. די נעקסטע פֿיר אזייגער, דאס ווערט אנגערופן די NAV, די נעט עסעט וועליו, סאו דאס איז די פרייז וואס דו גייסט באקומען, סאו ס'איז נישט אזוי שטארק ליקוויד ווי א ETF און ס'קאסט מער. יעצט וואס איך וואלט דיך רעקאמענדעד אז דו ווילסט האבן א, ביי די וועי כ'מוז זאגן אז דאס איז א שאלת חכם, ער פרעגט א קלוגע קוועשטן, ער וויל האבן מער עקספאוזשער צו אנדערע מיני אפארטוניטיס, קע? סאו אז דו ביסט יא אזוי סאפיסטיקעיטעד אז דו פארשטייסט אזא זאך, פשוט זוך אויף דיפרענט ETFs און מאך דיר אליין אפ וויפיל פראצענט פון דיין פארטפאליאו ווילסטו לייגן אין אזא ETF און וויפיל פראצענט וועסטו לייגן אין אזא ETF. קענסט לייגן מער אין גראוט, קענסט לייגן מער אין טשייניז קאמפאניס, קענסט לייגן מער אין S&P, קענסט לייגן א חלק אין S&P אויך, וואטעווער, מאך דיך עס אליין אפ. פארוואס זאלסטו עס אליין אפמאכן? פאר אפאר סיבות, קודם ווייל ס'גייט דיך קאסטן ביליגער, עסט נישט דארפן באצאלן פאר דעם מיוטשעל פאנד מענעדזשער, באט אויסער דעם, איך האלט אז א מענטש ווי דיר וואס האט א געוויסע הנאה פון די סאבדזשעקט, עט דיר עס געבן א געוויסע קאנטראל ווען דו וועסט וויסן וואס ס'טוט זיך, ווען דו וועסט וויסן אז דו דו האסט עס אזויפיל, אויב דו פילסט אז דו קענסט עס נישט אליין, דו דארפסט יא א פראפעשענעל, איי גאט ניוס פאר יו, גיי צו עני מיוטשעל פאנד ווי דו וואלסט אריינגעלייגט די געלט, און ס'איז פובליק אינפארמעישן ווי ער לייגט עס, און קוק ווי ער האט עס געלייגט. און פאנג אן צו זוכן די סטאקס אין וועלכע ETF ליגט ער, אה ער איז מער אין SPY, און ער ליגט אין QQQ, און ער ליגט אין DIA, און ער ליגט אין RUT און IWM, פאנגסט אן צו קוקן, דו פאנגסט אן צו כאפן, יא, ס'איז מער ריסערטש, אבער דו גייסט זיך שפארן די געלט, און דו גייסט פילן א געוויסע סענס אוו קאנטראל. וואס איך מיין אז א מענטש ווי דיר, עגעין איך קען דיך נישט, איך האב נישט קיין השגה ווער דו ביסט, אבער דו האסט געפרעגט א שאלת חכם, האסט געוויזן אז ס'אינטערעסירט דיך, אקעי, ס'איז נישט אזא גרויסע תורה אז זאלסט דיך עס אליין אויסלערנען און אליין אליין האלטן קאנטראל אויף די גאנצע זאך.
אהא, אקעי, פיין, שאלת חכם מיט א, נישט נאר א חצי תשובה, חצי תשובה פלאס, און מיר האבן ארויסגעקומען מיט א שטיקל קלארקייט וועגן די דעפינישן פון די חילוק בעיקר צווישן ETF און מיוטשעל פאנדס, און. ווי ס'לוינט זיך, נישט ווי ס'לוינט זיך ווי ס'איז סעיפער, אבער אז מ'קען די זעלבע זאך עז פאר עז גראוט איז קאנסערנד און עז פאר עז זיין קאנסערוועטיוו איז קאנסערנד קען מען גיין פונקט אזוי דא ווי דא מיט און איך שטעל מיר פאר די חילוקים צווישן אי טי עף און מיוטשעל פאנדס איז א נושא פאר זיך און איך וויל נישט אראפטראגן די שמועס צו אנדערע רעלסן ווי זעמיר יעצט דא?
יא?
אקעי. אקעי, סאו שאלות פאר וואס חיים זאל אדרעסירן אויף די פראגראם קען מען שיקן אויף טעקסט צו אייט פֿור פֿייוו פֿור וואן אייט פֿייוו זירא טרי סעווען אדער א אימעיל ask at chaimekstein dot com ask at c h a i m e k s t e i n dot com א גרויסע שכוח חיים.
מיי פלעזשער הצלחה וברכה.
אמן.